דאנערשטאג ויצא ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פונעם מילוי פונעם לעצטן היי פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פון די רוח יתירה פונעם קומענדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה עודנו מדבר עמם, יעקב אבינו האט נאך געהאלטן אינמיטן רעדן מיט די פאסטוכער, ורחל באה, רחל איז אנגעקומען עם הצאן מיט די שאף, אשר לאביה וואס איז צו איר טאטע, כי רועה היא, ווייל זי איז געווען א פאסטוך. זאגט דער אור החיים הקדוש, וואס זאגט ער עם הצאן אשר לאביה, מיינט ארויסצוברענגען אז לבן האט געהאט זייער ווייניג שעפעלעך, און די ביסל צאן וואס ער האט יא געהאט, האט ער געקענט געטרויען א קליינע מיידל זאל עס ארויספירן פאשענען, און דאס ברענגט ארויס שטארק די ווערטער וואס יעקב אבינו האט שפעטער געזאגט פאר לבן אז ווען ער איז אנגעקומען צו אים האט ער געהאט גאר ווייניג שאף, כי רועה היא מיינט אז רחל האט זיך זייער גוט אויסגעקענט מיט די חכמה פון פאשענען, אדער מיינט עס צו זאגן אז נאר זי אליין איז געווען די איינציגע פאסטוך פון לבן, ער האט געהאט אויפגעזאגט אלע זיינע פאסטוכער ווי עס שטייט אין תרגום יונתן אז פארדעם האט ער יא געהאט אסאך שאף, עס האט נאר פאסירט א מארד, די אייבישטער האט געלאזט אויסהרג'נען אלע זיינע שאף, און ער איז געבליבן מיט זייער ווייניג. זאגט די תרגום, עד דהוא ממלל עמהון, ורחל אתת עם ענא די לאבוהא ארי רעיתא היא זאגט די פסוק ויהי און עס איז געווען כאשר ראה יעקב את רחל, ווען יעקב האט געזען רחל בת לבן די טאכטער פון לבן אחי אמו, וואס לבן איז געווען זיין מאמע'ס ברודער, ואת צאן און די שאף פון לבן אחי אמו, ויגש יעקב האט יעקב נאנט געטרעטן ויגל את האבן, האט אראפגענומען דעם שטיין מעל פי הבאר פונעם עפענונג פונעם ברונעם, וישק און ער האט אנגעטרינקען את צאן די שאף פון לבן אחי אמו. זאגט רשי, ויגש יעקב ויגל, כמי שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, ס'איז אים אזוי גרינג אנגעקומען ווי איינער וואס נעמט אראפ א שטאפער פון א פלעשל, להודיעך דיך צו וויסן טון, שכוחו גדול אז זיין כח איז געווען זייער גרויס. זאגט דער מזרחי, פון ווי האט רשי גענומען דאס, פון ווי האבן חזל גענומען אז ס'איז געווען אזוי גרינג, ווייל ס'שטייט אין פסוק ויגל, נישט אזוי ווי ביי די פאסטוכער איז געשטאנען א לשון וגללו מיט צוויי למד'ס וואס דאס מיינט טאקע אראפקוילערן אז ס'איז זייער שווער און מ'דארף עס געבן א שטופ ביז ס'קוילערט זיך, ויגל איז א לשון פון אויפדעקן, ער האט פשוט גענומען דעם שטיין, ווי דער תרגום יונתן זאגט מיט איין ארעם האט ער עס אויפגעהויבן, און אראפגענומען ווי איינער נעמט אראפ א שטאפער, אויפגעדעקט דעם גריב. דאס וואס רשי זאגט להודיעך שכוחו גדול, זאגן די מפרשים אדער לערנט מען דאס ארויס ווייל ס'שטייט ויגש יעקב, לכאורה די פסוק האט דאך שוין אנגעהויבן כאשר ראה יעקב, פארוואס דארף נאכאמאל שטיין ויגש יעקב? נאר מיינט צו זאגן וויבאלד יעקב איז געווען כוחו גדול האט ער געקענט נאנט טרעטן און עס געבן א נעם אראפ. די אנדערע מפרשים זאגן אז ווען ס'וואלט ווען געווען בדרך נס למשל, און נישט ווייל ס'איז כוחו גדול, וואלט זיך יעקב נישט געטרויט צוצוגיין און פרובירן, ווייל מען קען זיך נישט פארלאזן אויף קיין נס, פון וואו האט ער געוואוסט אז ס'גייט אים דעמאלטס געשען א נס? אלא מאי אז ער איז צוגעגאנגען מיט א רואיגקייט אראפצונעמען דעם שטיין, דאס אליין איז א סימן אז ס'איז געווען כוחו גדול און ער האט געוואוסט אז ס'איז אין זיינע כוחות דאס אראפצונעמען.

ס'קען נישט זיין זאגט דער מזרחי אז ער האט געוויינט פשוט ווי די סדר פון צוויי נאנטע מענטשן וואס זיי טרעפן זיך, אזוי ווי מ'זעהט ווען ער האט געטראפן עשיו האט ער געוויינט און ווען ער האט געטראפן זיין זון יוסף, ווייל דאס פאסט נישט ווען מ'טרעפט איינער א קרוב וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט געזעהן, נאר ווען מ'טרעפט זיך צוריק מיט איינעם וואס מ'האט שוין געזעהן. מוז זיין אז די פשט איז, זאגט רש"י, לפי שצפה ברוח הקודש, ער האט געוויינט ווייל ער האט שוין געזעהן ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה רחל וועט נישט אריינקומען מיט אים אין די מערת המכפילה. דבר אחר לפי שבא בידיים ריקניות האט געוויינט פארוואס ער קומט מיט ליידיגע הענט אמר ער האט געזאגט אליעזר אבי עבד אבי אבא דער קנעכט פון מיין זיידן היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות האט מיטגעברענגט אסאך גוטע מתנות צירונגען און גוטע פרוכט ואני אין בידי כלום איך האב גארנישט פארוואס האט ער טאקע גארנישט געהאט לפי שרדף אליפז בן עשיו במצוות אביו אחריו להרגו עשיו האט געשיקט זיין זון אליפז אז ער זאל אים הרג'נען והשיגו האט אים טאקע דערגרייכט ולפי שגידל אליפז בחיקו של יצחק, ער איז אויפגעוואקסן ביי יצחק, האט ער געהאט עפעס מער א רחמנות אויף יצחק, ער האט נישט געוואלט הרג'נען זיין זון, משך ידו האט ער זיך צוריק געצויגן די האנט, אמר לו האט ער אבער געזאגט מה אעשה לציווי של אבא, זאגן די מפרשים, ס'איז נישט שייך צו פאלגן א טאטן ווען ער הייסט אזא מין זאך, ער האט נישט מורא געהאט פון די מצוה פון כיבוד אב, ער האט נאר מורא געהאט אז דער טאטע וועט אים הרג'נען אז ער פאלגט אים נישט אויס. און א בן נח אויף זיינע מצוות איז ער נישט מצווה ביהרג ואל יעבור, האט ער געוואלט הרג'נען יעקב פשוט כדי זיך צו ראטעווען דאס אייגענע לעבן. אמר לו יעקב טול טול מה שבידי, דו נעם דאס געלט וואס איך האב ביי מיר, והעני חשוב כמת, וועסט קענען זאגן פאר דיין טאטן אז דו האסט מיך געהארגעט, ווייל א ארעמאן ווערט גערעכנט ווי א טויטער, ווי די גור אריה זאגט א ארעמאן האט דאך נישט קיין אייגענע חיות ער דארף צוקומען צו יענעם צו יענעמס גענאדע ממילא הייסט ער ווי איינער וואס איז א מת די תרגום ונשק יעקב לרחל וארים ית קליה ובכא זאגט דער פסוק ויגד יעקב לרחל יעקב האט פארציילט פאר רחל כי אחי אביה הוא אז ער איז א קרוב מיט איר טאטן זאגט דער אבן עזרא דאס האט ער געזאגט נאך פריער נאך פאר די פריערדיגע פסוק ער האט נישט געגעבן קודם א נשיקה און נאכדעם דערציילט, נאר פארקערט, קודם דערציילט ווער ער איז, ס'זאל נישט זיין מאדנע, וכי בן רבקה הוא, און אז ער איז א זון פון רבקה, ותרץ און זי איז געלאפן, ותגד לאביה זי האט פארציילט פאר איר טאטן. זאגט רש"י כי אחי אביה הוא מיינט קרוב לאחיה, כמו אונז טרעפן מיר דעם לשון אחי נישט דווקא אויף א ברודער ווי ס'שטייט ביי אברהם מיט לוט אנשים אחים אנחנו, ומדרשו אז ער האט געמיינט צו זאגן אז ער איז א ברודער מיט פאפעריי, אם לרמאות הוא בא אויב וויל ער קומען פאפן, גם אני אחיו ברמאות, איך בין אויכעט א ברודער, איך קען אים אויכעט פאפן. ואם אדם כשר הוא, טאמער ער איז אן ערליכער, ער וועט זיך אויפפירן ארנטליך, איז גם אני בן רבקה, בין איך אויכעט א זון פון רבקה וואס זי איז אחותו הכשרה. זאגן די מפרשים. וואס האט ער געוואלט זאגען מיט די אם לרמאות הוא בא, ווייל ער האט מורא געהאט אז רחל וועט נישט וועלן מיט אים חתונה האבן, ווייל ער וועט נישט קענען דערטראגן דאס פאפעריי פון די טאטען, האט ער געזאגט דו דארפסט נישט מורא האבן אויף דעם, טאמער ער וועט קומען מאכען א ערמה מיט מיר, העל איך אים צוריק פאפען. און זיי זענען מדייק, ער זאגט טאקע אם לרמאות הוא בא, ווייל די הלכה איז אז טאמער איינער האט איינעם אויסגעפאפט און באשווינדעלט, איז נאכדעם וואס ער האט שוין געענדיגט די גאנצע פאפעריי טאר ער נישט צוריק גיין און אויספאפן יענעם, נאר בשעת מעשה ווען א מענטש ווייסט אז איינער וויל אים אויספאפן מעג ער אים איבערקלוגן און צוריק פאפן בשעת מעשה, דאס איז די פשט אם לרמאות הוא בא, איז בשעת ער וועט מיך קומען פאפן וועל איך אים איבערקלוגן און איך וועל אים אונטערשטעלן א אנדערע שטיקל. ותגד לאביה, זאגט רשי לפי שאמה מתה, איר מאמע האט שוין נישט געלעבט, לא היה לה להגיד אלא לו, האט זי נישט געהאט פארוועם צו פארציילן, נאר פארן טאטן, ווייל געווענליך, טעכטער לויפן גלייך צו די מאמע און דא איז זי געלאפן צו די טאטע. זאגט דער תרגום, וחוי יעקב לרחל, ארי בר אחת אבוהא הוא, וארי בר רבקה הוא ורהטת וחויאת לאבוהא. זאגט דער פסוק, ויהי און ס'איז געווען, כשמוע לבן ווען לבן האט געהערט את שמע דאס הערינג פון יעקב בן אחותו, זיין שוועסטער'ס זון, זאגן די מפרשים, ער האט געוואוסט אז ער איז א בן, און נישט קיין עבד, ווי רשי זאגט ער האט געמאכט א קל וחומר, מה דאך דער קנעכט אליעזר איז געקומען מיט אזויפיל זאכן האט ער זיך פארגעשטעלט אז א יעקב וואס ער איז א זון ער וועט דאך זיכער קומען אנגעלאדענט מיט אלעם גוטן, שמע יעקב זאגן די מפרשים אויך אז ער האט געהערט די ערליכקייט פון יעקב אז די וואסער איז אים אקעגן געקומען ווי ס'שטייט אין תרגום יונתן, אז ווען ער האט אראפגענומען דעם שטיין פונעם ברינעם איז די וואסער ארויפגעקומען אקעגן אים, און די גאנצע צוואנציג יאר וואס ער איז געווען ביי לבן אינדערהיים האט געהאלטן אין איין שטראמען וואסער פון דעם ברינעם לכבודו. וירץ לקראתו, איז ער אים אקעגנגעלאפן, ויחבק לו, ער האט אים געהאלזט, ארומגענומען, וינשק לו, און ער האט אים געקושט, ויביאו אל ביתו, און ער האט אים אריינגעברענגט אין שטוב. ויספר ללבן את כל הדברים האלה, און ער האט פארציילט פאר לבן די אלע זאכן, זאגן די מפרשים אז ער האט אים פארציילט אז ער האט באקומען די בכורה, און אז ער האט באקומען די ברכות פון זיין טאטן, ער האט אים געוואלט צורעדן ער זאל זיך מיט אים וועלן משדך זיין, און בפשטות זאגט רשי ער האט אים פארציילט פארוואס ער איז געקומען אן קיין געלט ווייל מען האט אים אלעס אוועקגענומען. זאגט רשי וירץ לקראתו, כסבור דער לבן האט געטראכט ממון הוא טעון ער איז זיכער אנגעלאדנט מיט געלט, שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים טעונים, דער קנעכט פון די משפחה איז געקומען מיט צען אנגעלאדנטע קעמלען כל שכן אז דער בן איז געקומען אזוי, ויחבק, זאגט דער מזרחי, ס'קען נישט זיין ער האט אים ארומגענומען מחמת גרויס ליבשאפט, ווייל די גאנצע וואס ער איז אים אקעגן געגאנגען האט דאך רשי שוין געזאגט איז נישט געווען צוליב ליבשאפט, נאך דעם כשלא ראה עמו כלום ער האט געזען אז עס איז נישט דא קיין פארמעגנס מיט אים, אמר האט ער געזאגט שמא זהובים הביא אפשר האט ער געברענגט רענדלעך גאלד, געלט, והנם בחיקו און ער האט עס ביי זיך אין טאש, האט ער אים ארום גענומען און געקלערט אז אזוי וועט ער אים אויסטאפן און זען צו ער האט עפעס געלט אויף זיך. וינשק לו, אמר ער האט געזאגט שמא מרגליות הביא אפשר האט ער געברענגט פערל והן בפיו און ער האט עס אריינגעלייגט אין זיין מויל, ווי די סדר פלעגט זיין די מענטשן וואס האבן נישט געוואלט באצאלן שטייערן און זענען געגאנגען אונטערוועגנס האבן זיי אריינגעלייגט די טייערע צירונגען אין מויל, ויספר ללבן האט ער אבער פארציילט פאר לבן שלא בא אלא מתוך אונס אחיו ער איז נאר געקומען ווייל ער איז געצווינגען געווען די ברודער וויל אים הרג'נען ושנטלו ממונו ממנו מ'האט אוועקגענומען פון אים דאס גאנצע געלט תרגום והוה כד שמע לבן ית שמע יעקב בר אחתיה ורהט לקדמותיה וגפף ליה ונשק ליה ואעליה לביתיה זאגט דער אור החיים הקדוש ער האט אים אריינגעברענגט אין שטוב ער האט געטראכט אז אפשר האט יעקב אפגעשמועסט אז מען זאל אים צוברענגען דאס געלט אפאר טעג שפעטער, זאגט ער קודם זאל ער איינשטיין ביי מיר און איך וועל שוין מיטהאלטן ווי דאס געלט קומט אן איך וועל אים שוין דעמאלטס ארויסנעמען. ואשתעי ללבן ית כל פתגמיא האלין. זאגט הושע הנביא קאפיטל יג, ועתה און יעצט, יוסיפו לחטוא, האבן זיי פארמערט צו זינדיגן, ס'איז זיי נישט גענוג געווען די קעלבער וואס ירבעם בן נבט האט אראפגעשטעלט אין בית קל און אין דן, זיי האבן נאך פארמערט צו זינדיגן, ויעשו להם מסכה, זיי האבן זיך געלאזט גיסן געטשקעס פאר זיך אינדערהיים פריוואט, מכספם פון זייער געלט, כתבונם, אזוי ווי זייער געשטאלט, זיי האבן געלאזט אויספארעמען עצבים, עבודה זרות, מיט די זעלבע געשטאלט פון די קעלבער פון ירבעם, ווייל זיי האבן געהאלטן אז מען דארף זיין אזוי דבוק אין די עבודה זרה פון ירבעם, מען דארף עס כסדר קושן און האלדזן, ממילא האבן זיי זיך געלאזט מאכן אזעלכע קליינע קעלבער, וואס זיי האבן אויסגעגאסן פון גאלד און געהאלטן ביי זיך אין שטוב, מעשה חרשים כולו, ס'איז געווען אינגאנצן צוזאמגעשטעלט פון מייסטער ארבעט, מען האט עס אויסגעשניצט ס'זאל אויסזען פונקט ווי די עגלים וואס ירבעם האט אויפגעשטעלט. און להם הם אומרים, צו די מענטשן וואס זיי קומען שעכטן פאר די עבודה זרה, זאגן זיי, זובחי אדם, נאר די וואס האבן געלאזט שעכטן א מענטש, א קינד, פאר די עבודה זרה, עגלים ישקון, זיי האבן א רעכט צוצוגיין צו די קעלבער און זיי קושן, וואס דאס איז באטראכט געווארן ביי זיי ווי א גרויסע עבודה. די גמרא אין סנהדרין האט נאך א פשט אויף די זובחי אדם, עגלים ישקון. ווען די כמרים, די גלחים וואס האבן אכט געגעבן אויף די עבודה זרה, האט זיך זיי פארגלוסט עפעס געלט, האבן זיי גענומען א צורה, אויפגעמאלן א בילד פון א רייכע מענטש אינעם שטאט, און אראפגעשטעלט פאר די קעלבער צו וואס זיי האבן געדינט. בשעת די קעלבער האבן געגעסן האבן זיי זיך איינגעקוקט אין דעם צורה און ס'איז געווארן זיי איינגעקריצט אז דער מענטש וואס מ'זעט דא אויף דעם בילד, ער איז דער וואס שטעלט זיי צו צום עסן. שפעטער האט מען אויסגעהונגערט דעם קאלב אפאר טעג. און מען האט אים ארויסגעלאזט אויף די פריי, און מען האט געזאגט פאר די שטאט מענטשן אז דער קאלב זוכט יעצט א קרבן איינער וואס זאל זיך לאזן שעכטן פאר אים, און דער מענטש וועם ער וועט ארומנעמען און קישן דער איז א סימן אז יענער איז באוויליגט פאר אים פאר א קרבן. פארשטייט זיך אז ווי נאר ער האט דערזען דעם עושר פון שטאט, וואס יענעמ'ס בילד איז געווען אויפגעמאלן פאר אים און ער האט עס גוט איינגע'חזר'ט און ער האט געמיינט אז יענער דארף אים שפייזן, און דאָס איז געווען אויסגעהונגערט, איז ער צוגעלאָפן צו יענעם און אים אַרומגענומען אַזוי זיך צו בעטן, אַז יענער זאָל אים שפּײַזן, און מע האָט געזאָגט פאַר אים, זעסט, די עבודה זרה האָט דיך אויסגעקליבן, דיך דאַרף מען שעכטן, און יענער האָט דאָך געהאַט גענוג געלט, האָט ער זיך אַרויסגעדרייט, אָדער האָט מען אים יאָ געשאַכטן און זיי האָבן גענומען די געלט פאַר די עבודה זרה פאַר זיך, אָדער האָט זיך יענער אַרויסגעדרייט מיט גרויסע אויסלייז-געלט און אַזוי האָבן זיי געמאַכט געלט. דאָס איז דער פּשט, זובחי אדם עגלים ישקון, זיי האָבן געזאָגט, אַז וועם די קעלבער קושן, יענעם דאַרף מען שעכטן פאַר אים, פאַר אַ קרבן.

ווייל ער זאל אויסהרגענען די משפחה פון אחאב און פארטיליגן די אלע וואס האבן געדינט עבודה זרה, דערווייל יוסיפו לחטוא, יהוא האט טאקע אויסגערוימט די בית אחאב, אפגערוימט פון וועג, אבער ער האט זיך נישט אפגעלערנט פון דעם וואס עס פאסירט ווען איינער דינט עבודה זרה, זענען נאך ערגער געווארן, ביז דעמאלטס איז זיי גענוג געווען די קעלבער וואס איז געווען אויפגעשטעלט, און יעצט האבן זיי זיך געמאכט יעדער איינער קליינע קעלבער צו האלטן אין טאש און אינדערהיים, און דאס האט מען ווייטער געדינט. זאגט דער נביא לכן וועגן דעם, ווייל מען פירט זיך אזוי אויף צו מיר, וועלן זיי אלע מוזן פארלענדערט ווערן גאר שנעל, יהיו זיי וועלן זיין כענן בוקר, אזוי ווי א וואלקן פון אינדערפרי, וואס עס ווערט גאר שנעל אויס, וכטל און אזוי ווי די טוי, משכים הולך, ס'פעדערט ס'קומט אינדערפרי, און ווי נאר די זון גייט ארויס אויף די וועלט, גייט די טוי אוועק, ס'וועפט אויס. כמוץ אזוי ווי די שמוץ די אפפאל פון די תבואה יסוער וואס ווערט אויסגעשטורעמט מיט די ווינט מגורן פונעם שייער מען געט עס א ווארף צו די ווינט און ס'פליט אוועק אזוי שנעל וועלן זיי אוועקפליען און אויסגערוימט ווערן פון ארץ ישראל וכעשן מארובה אזוי ווי רויעך וואס קומט ארויס פון א פענסטער אויפן דאך פון א קוימען וואס ס'קומט ארויס מ'זעט עס איין סעקונדע און נאכדעם איז עס אויס אזוי שנעל וועלן זיי נתבטל ווערן זאגט דער תרגום בכן יהון כענן צפרא וכטלא דמוחי פסיק כמוצא דנשבי רוחא מאידרא וכתננא מכות נורא. זאגט דער אייבערשטער פארוואס וועל איך עס טון פאר זיי, ווייל זיי האבן זיך אפגעקערט פון מיר, וואס ואנכי ה' אלקיך מארץ מצרים, איך בין דיין באשעפער נאך פון מצרים ווען איך האב דיך ארויסגענומען האב איך אויסגענומען מיט דיר אז דו דארפסט מיך דינען און נישט קיין צווייטן, איך האב דיך צוגעשטעלט אלע זאכן ביים ארויסנעמען פון מצרים, ואלהים זולתי לא תדע, דו האסט נישט וואס צו קענען א אפגאט אויסער מיר, ווייל דו ווייסט דאך ומושיע אין בלתי, דו ווייסט דאך דעם אמת אז ס'איז נישט דא אויסער מיר קיין אנדערע העלפער, האסט דיך געדארפט אויף מיר פארלאזן און אפלאזן די אלע עבודה זרות. זאגט די תרגום ואנא השם אלקך דאסיקתך מארעא דמצרים, ואלהא בר מיני לא תדע ופריק לית אלא אנא. זאגט דער אייבערשטער ווייטער אני ידעתיך במדבר, איך האב דיך געקענט און געוואוסט דיינע געברויכן און דיר צוגעשטעלט אלעס אין די מדבר, בארץ תלאובות, אין א אויסגעדארשטעטע לאנד, ארץ תלאובות, ס'איז א הויפן וואו יעדער איינער גליסט, מען וויל אלעס, אבער ס'איז גארנישט דא, און דארט האב איך דיר צוגעשטעלט אלע דיינע געברויכן פערציג יאר, און וואו ביסטו געגאנגען און זיך אפגעקערט פון מיר?

אין ארץ ישראל וואס דארט איז דא גאר גוטע פירות, וישבעו האבן זיי זיך טאקע אנגעזעטיגט, איך האב זיי צוגעשטעלט אלעס גוטס, אבער שבעו זיי זענען זאט געווארן וירם לבם, זייער הארץ האט זיך דערהויבן, על כן שכחוני, פארדעם האבן זיי מיך אינגאנצן פארגעסן, ווי די פסוק האט שוין פאראויס געזאגט, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, וכסף וזהב ירבה לך און עס וועט זיין ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך, און ס'שטייט אויכעט א פסוק וישמן ישורון ויבעט און דאס האט טאקע פאסירט ווען די אידן זענען אריין אין ארץ ישראל. זאגט דער תרגום, כד זנתינון סבעו מסבע וראים לבהון על כן שבקו להון ית פולחני. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ז', ס'נישט גענוג אז מ'זאל אפהיטן די תורה און מצוות אין הארץ, נאר קשרם על אצבעותיך. קניפ זיי אן אויך אויף דיינע פינגער. מען דארף עס איינהאלטן במעשה, בפועל ידיו, מיט די פינגער, יעדע זאך וואס מען טוט מיט די הענט דארף זיין אויסגעהאלטן על פי תורה און מצוות. כתבם, פארשרייב דיר דאס על לוח לבך, אויף די טאבלען פון דיין הארץ, זאלסט עס כסדר חזר'ן און געדענקן. די סדר איז ווען א מענטש וויל עפעס גוט געדענקען, א זאך וואס ער דארף טון, זאגט די גר"א, מאכט ער זיך א צייכן, ער מאכט א קניפ אויף א פינגער אדער וואס, אז דאס זאל שטיין פאר זיינע אויגן און ער זאל עס געדענקען. אזוי דארף מען זיך נוהג זיין מיט מצוות, מען דארף מאכן א קניפ צו געדענקען צו טון די מצוות ווען עס קומט אונטער די געלעגנהייט. זאגט די תרגום, קטור אינון על אצבעתך, כתוב אינון על לוח דלבך. זאגט דער פסוק אמור לחכמה אחותי את, דו זאלסט אזוי נאנט זיין מיט די חכמה אזוי ווי מיט א שוועסטער, דו זאלסט זאגן פאר די חכמה דו ביסט מיין שוועסטער, פונקט ווי א מענטש וואוינט מיט א שוועסטער אין די זעלבע הויז און ער איז כסדר מיט איר, אזוי זאל מען נאנט זיין מיט די חכמה, וואס חכמה מיינט דאך א זאך וואס מען האט געלערנט פון א רבי, די זאכן וואס מען האט מקובל פונעם רבי'ן דאס דארף מען חזר'ן און חזר'ן און זיין באהאפטן דערמיט ממש אזוי נאנט ווי א שוועסטער, ומודע לבינה תקרא, און צו די בינה, צו די פארשטאנד, וואס דאס איז מבין דבר מתוך דבר, וואס דער מענטש טוט אליין צוגעבן און פארשטיין די תורה, צו דעם דארף מען נישט זיין אזוי נאנט ווי א שוועסטער, אבער פון צייט צו צייט דארף מען זיך באקענען דערמיט, און מען דארף עס רופן אזוי ווי א מודע, וואס דאס הייסט א נאנטע פריינד, א נאנטע משפחה, וואס איז דאך נישט אזוי נאנט ווי א שוועסטער.

דער אבן עזרא זאגט אז נשקפתי מיינט שלמה המלך האט זיך אהינגעשטעלט כדי די פאלק זאל אים קענען זעהן, זיי זאלן זיך פרייען אז זיי זעהן זייער קעניג, פאר דעם שטייט נישט השקפתי נאר נשקפתי איך בין געזעהן געווארן. חלון מיינט א ברייטע אפענע פענסטער וואס מען קען דארטן געהעריג זעהן דעם מענטש וואס עס שטייט דארטן. אשנבי איז א שפאלט ווען א מענטש וויל זיך אויסבאהאלטן און דאך קענען ארויסקוקן און זעהן זאכן וואס מענטשן טוען בצנעה קען ער דורך דעם ארויסקוקן.

אבינה כ'האב פארשטאנען בבנים די קינדער וואס זיי זענען שוין נישט אזאלעכע נאראנים און זיי ווייסן אז מען קען נישט זינדיגן בפרהסיא, זיי האב איך באטראכט דורכן שפאלט און איך האב געזען דארטן נער א יונגער חסר לב מיט א פעלערדיגע הארץ וואס ער איז געגאנגען זינדיגן,

חטאת העוף שעשאה למטה, א חטאת העוף דארף מען מאכן אונטערן חוט הסיקרא, אויב ער האט עס טאקע געמאכט דארט ווי מען דארף עס מאכן, און ער האט עס געמאכט כמעשה חטאת אזוי ווי מען דארף מאכן א חטאת, און ער האט עס געמאכט לשם חטאת, ס'איז געווען געהעריג לשמה, כשרה איז עס כשר. רש"י לערנט כמעשה חטאת מיינט מיט אלע זאכן האט ער עס געמאכט ווי א חטאת, סיי ביי די מליקה האט ער דערווארגן נאר איינע פון די צוויי סימנים, און סיי ער האט געמאכט א הזאה, און סיי ער האט געמאכט מיצוי, עס האט נישט געהאט קיין שום פראבלעם די חטאת העוף, און תוספות שטעלט זיך שוין פארוואס דעמאלטס שטייט דא א לשון דיעבד שעשאה, זאגט תוספות אין הכי נמי, דאס איז לכתחילה כשר, ס'איז מהודר'דיג, נאר וויבאלד ביי די סיפא פון די משנה רעדט מען אלעס א לשון פון א דיעבד וואס דארט רעדט מען פון פסולים, כאפט ער אין די רישא אויכעט אן בדיעבד. די ברטנורא און די רמב"ם האבן נישט אזוי געלערנט, זיי זאגן אז כמעשה חטאת מיינט טאקע אז ס'איז געווען א הזאה מיט א מיצוי, אזוי ווי מען מאכט ביי א חטאת העוף, אבער די מליקה איז נישט געווען אזוי ווי ביי א חטאת העוף, נאר אנשטאט ער זאל אדורך שניידן נאר איין סימן, האט ער אדורך געשניטן ביידע סימנים בשעת די מליקה. שטעלט זיך א קשיא, אונז האמיר דאך געלערנט אין פריערדיגן פרק, פרק ו' משנה ו' איז געשטאנען, אז טאמער מען האט משנה געווען און געמאכט דעם חטאת אזוי ווי די עולה, דאס הייסט אז מען האט אדורך געשניטן ביידע סימנים, איז עס פסול? זאגט דער תוספות יום טוב, מען וועט מוזן זאגן אז זיי האבן אפגעטייטשט אז די משנה קומט אויס ווי רבי אלעזר ברבי שמעון, וואס רבי אלעזר ברבי שמעון האלט אז ביי חטאת בדיעבד מעג מען אויכעט אדורך שניידן ביידע סימנים, און ער וואונדערט זיך טאקע פארוואס זיי מוזן אזוי איינזעצן. זאגט די משנה, א חטאת העוף וואס מען האט געמאכט אונטן אזוי ווי ס'פארלאנגט זיך, ער האט עס געמאכט כמעשה חטאת, אבער ער האט אינזין געהאט לשם עולה, ער האט נישט געהאט קיין מחשבות לשמה, ער האט געטראכט שלא לשמה, ווייסט מען דאך אז א חטאת מיט א פסח זענען די איינציגע קרבנות וואס ווען מען מאכט עס שלא לשמה איז עס פסול. די זעלבע זאך אויב ער האט עס געמאכט כמעשה עולה לשם חטאת, לויט רש"י מיינט כמעשה עולה אז ער האט נאר אדורך געשניטן איין סימן, לויט די ברטנורא וואס דאס איז יא כשר מוז מען טייטשן כמעשה עולה אז ער האט נישט געמאכט קיין הזאה, ער האט נאר געמאכט א מיצוי, און ער האט עס געמאכט לשם חטאת, איז עס אויכעט פסול ווייל עס איז נישט געווען קיין הזאה. און די זעלבע זאך טאמער ער האט עס געמאכט כמעשה עולה און לשם עולה, איז עס זיכער פסולה, סיי ווייל עס איז נישט געווען לשמה, און סיי ווייל ער האט משנה געווען פון די הזאה. און די זעלבע זאך עשה למעלה כמעשה כולן פסולה, אויב ער האט עס נישט געמאכט אונטן אזוי ווי עס דארף צו זיין, נאר האט עס געמאכט אויבן, העכערן חוט הסיקרא, נישט קיין חילוק אויף וועלכן אופן האט ער עס געמאכט, אפילו עס איז געווען כמעשה חטאת לשם חטאת, איז עס אויכעט פסול. זאגט תוספות דער פסול מיינט אז מען טאר עס נישט עסן, אבער דער בעל הבית וואס האט געברענגט דער פייגל איז יא נתכפר געווארן, וויבאלד די בלוט איז אנגעקומען צו די מזבח, איז דא א שיטה פון שמואל אז דער בעל הבית איז נתכפר געווארן, און די תפארת ישראל זאגט אז פאר דעם טאקע טיילט מען אפ דער פאל עקסטער פון דער פריערדיגע פאל, ער שטעלט עס נישט צוזאם ווייל די צוויי פסולה'ס זענען אנדערש, די פריערדיגע פסולה מיינט אז עס איז אינגאנצן נישט כשר, דער בעל הבית וואס האט עס געברענגט דארף ברענגען א נייע קרבן, און דא מיינט עס נאר אז מען טאר עס נישט עסן. משנה בית, עולת העוף שעשה למעלה, א עולת העוף איז דאך די הלכה אז מען דארף עס מאכן אויבן, מען גייט ארויף אויפן סובב און מען מאכט עס דארטן אויף די ווינקל פון מזרח און דרום, און ער האט עס טאקע געמאכט דארט ווי מען דארף עס מאכן, און ער האט עס געמאכט כמעשה עולה, איז ווידער, לויט רש"י מיינט עס אז מען האט עס געמאכט כמעשה עולה מיט אלע זאכן, סיי מען האט דורכגעשניטן ביידע סימנים, און סיי אז מען האט געמאכט נאר א מיצוי. און די ברטנורא זאגט אז ער האט עס געמאכט כמעשה עולה אז ער האט עס געמאכט אויבן אבער למשל די מליקה האט ער משנה געווען ער האט נאר אדורך געשניטן איין סימן און ס'איז אויכעט כשר זאגט די תוספות יום טוב הגם אונז טרעפט מען נישט אזא שיטה אז עולה זאל זיין כשר ווען מ'שניידט אדורך איין סימן מוז מען זאגן אז זיי האבן פארשטאנען אז רבי אלעזר ברבי שמעון וואס ער האלט אז א חטאת איז כשר ווען מ'האט אדורכגעשניטן ביידע סימנים, האלט ער אויכעט אז א עולה איז בדיעבד כשר ווען מ'האט נאר אדורכגעשניטן איין סימן. זאגט די משנה, א עולת העוף וואס מ'האט געמאכט אויבן, און ס'איז געווען כמעשה עולה לשם עולה, כשרה. כמעשה עולה לשם חטאת איז אויכעט כשרה, ווייל א עולה און אלע אנדערע קרבנות, אפילו מ'האט עס געמאכט שלא לשמה, איז עס כשר. ובלבד שלא עלתה לבעליו, דער בעל הבית איז נישט געווארן גע, האט נישט האט נישט יוצא געווען מיט זיין קרבן, ווייל אזוי איז דאך די הלכה א עולה און אלע אנדערע בהמות וואס מען מאכט שלא לשמה, כשר איז עס, דאס הייסט מען קען עס ארויף לייגן אויפן מזבח, אבער דער בעל הבית דארף איבער ברענגען א פרישע פייגל, כמעשה חטאת לשם עולה, אויב מען האט געמאכט די עולת העוף ווי א חטאת, אבער מען האט אינזין געהאט לשם עולה, איז וויבאלד מען האט עס געמאכט כמעשה חטאת, מען האט געמאכט דארטן א הזאה, אדער כמעשה חטאת לשם חטאת, מען האט געמאכט סיי א הזאה מיט א מיצוי און סיי מען האט אינזין געהאט לשם חטאת, איז עס פסולה. אויב מען האט גענומען דעם עולת העוף און אנשטאט צו מאכן אויבן האט ער עס געמאכט עשה למטה כמעשה כולן פסולה, אויב מען האט עס געמאכט אראפצו פונעם חוט הסיקרא, אפילו מען האט עס געמאכט כמעשה עולה לשם עולה, וויבאלד מען האט משנה געווען די פלאץ דערפון איז עס אינגאנצן פסול. און דא טוט זיך צו די פסולה מיינט אויך אזוי ווי פריער, די תפארת ישראל זאגט אז דא מיינט אויך פסול נאר אז מען טאר עס נישט ארויף לייגן אויפן מזבח ס'זאל זיך פארברענען, אבער די בעלים זענען עס כופר געווארן, די תפארת יעקב זאגט אז דא איז הארבער וויבאלד דא האט ער משנה געווען, ער האט געמאכט די מליקה אונטן אנשטאטס אויבן, אין די פריערדיגע משנה ביי א חטאת העוף איז דאך די הלכה אז מען קען מאכן די מליקה ווי מען וויל, מילא דארטן ווערט עס נישט אינגאנצן פסול, דא זאגט ער וויבאלד די מליקה איז געווען שלא במקומה איז עס אינגאנצן פסול. משנה ג' וכולם, די אלע זאכן וואס מ'האט אויסגערעכנט ביז אהער, אינן מטמאין בבית הבליעה. די הלכה איז, א נבלת עוף טהור, דאס הייסט א פייגל וואס איז פון די טהור'ע מינים וואס אידן מעגן עסן, אבער ס'איז געשטארבן, ס'איז געווארן נבילה, במגע ובמשא איז עס נישט מטמא, אז איינער וועט עס צורירן אדער טראגן איז נישטא קיין טומאה, אבער ווען ער עסט עס, אפילו ער רירט עס נישט צו, ס'הייסט איינער האט אים עס אריינגעשטופט אין בית הבליעה, אויב האט ער געגעסן א כזית פון דעם, איז נישט נאר דער מענטש אליין ווערט טמא, נאר ער איז מטמא אדם לטמא בגדים, זיינע קליידער וואס ער האט אן ווערן אויך טמא. דאס איז אבער נאר ווען ס'איז נישט געווארן גע'שחט'ן, ס'איז געווען נבילה. אויב אבער ס'איז גע'שחט'ן געווארן, אדער ס'איז געווען מליקה ביי קדשים, איז עס שוין מער נישט מטמא בבית הבליעה, ס'האט שוין פארלוירן דעם דין פון נבילה. ממילא זאגט די משנה, אלע אויבנדערמאנטע פעלער, הגם ס'איז פסול, מ'וועט עס נישט מעגן עסן, אבער אזויפיל האט עס אויפגעטון די מליקה, אז ס'איז מער נישט קיין נבילה, און ס'איז מער נישט מטמא דעם מענטש ווען ער שלינגט עס אראפ. ומועלים בהן, ס'איז ווייטער דא מעילה ביי דעם, ביי די אלע פעלער איז ווייטער דא מעילה, טאמער א מענטש האט הנאה געהאט פון דעם מיט די שיעור פון א שוה פרוטה, דארף ער ברענגען א קרבן מעילה, אפילו א חטאת, וואס געווענליך א חטאת, איינמאל מ'האט עס געהעריג מכשיר געווען, און ס'האט באקומען א שעת היתר לכהנים, איז מער נישט דא קיין מעילה ביי דעם, אבער דא די אלע פריערדיגע פעלער פון די משנה רעדט מען דאך אז ס'איז פסול געווארן, און אז ס'איז פסול געווארן האט עס נישט געהאט קיין שעת היתר לכהנים, האט עס אייביג ווייטער א דין מעילה, חוץ טאקע אויסער זאגט די משנה, מחטאת העוף, שעשאה למטה, כמעשה חטאת, לשם חטאת, אז מ'מאכט עס געהעריג כמצוותו, אראפצו פונעם חוט הסיקרא, און מ'מאכט עס ווי די מעשה פון א חטאת פארלאנגט זיך. און לשם חטאת, דעמאלטס האט מען דאך געלערנט אין די משנה אז ס'איז כשר, אז ס'איז כשר מעגן דאך עס די כהנים עסן, און איינמאל ס'האט א שעת היתר לכהנים, האט עס מער נישט קיין דין מעילה. משנה ד' עולת העוף שעשאה למטה, א עולת העוף מאכט מען דאך אויבן, אז ער האט געטוישט און ער האט עס געמאכט אונטן, אבער ער האט עס געמאכט כמעשה חטאת לשם חטאת, יעדע זאך וואס ער האט געקענט מאכן מיט דעם עולה אזוי ווי א חטאת האט ער געמאכט. רבי לעזער אומר מועלים בה. מען קען נאך אלץ מועל זיין אין דעם, ס'הייסט נאך אלץ א עולה, און ביי א עולה איז שטענדיג דא מעילה, ס'האט קיינמאל נישט קיין שעת התר, רב יהושע אומר אין מועלין בה, רב יהושע האלט, וויבאלד דו האסט עס געמאכט אויפן פלאץ פון די חטאת, מיט אלע דינים פון א חטאת, און האסט אינזין געהאט לשם חטאת, ווערט עס א חטאת, און אז ס'איז א חטאת, איז נישט דא קיין מעילה, ווייל א חטאת האט דאך א שעת היתר לכהנים. אומר רב אליעזר, איך האב א קל וחומר אז ס'גייט יא אן דין מעילה. מה אם חטאת שאין מועלין בה לשמה. די הלכה איז דאך ביי א חטאת, טאמער מען מאכט עס געהעריג לשמה און ס'איז א כשר'ע קרבן, האט עס א שעת היתר לכהנים, און ס'איז מער נישט דא קיין מעילה. אבער כששינה את שמה, טאמער ער האט פארענדערט דעם נאמען, ער האט אינזין געהאט אז די חטאת העוף זאל נישט זיין לשם חטאת נאר לשם עולה, מועלין בה, איז געהעריג דא מעילה, פארוואס? ווייל ס'איז דאך א פסול'ע חטאת, און א פסול'ע חטאת האט נישט קיין שעת היתר לכהנים, בלייבט עס מיט די דין מעילה. עולה, א עולת העוף, שמועלין בה לשמה, ווען מען האט אינזין אז דאס זאל זיין א עולה וואס דאס איז די ריכטיגע מחשבה וואס עס דארף זיין, איז דא מעילה ווייל עס האט נישט קיין שעת היתר לכהנים. איז דאך זיכער אז כששינה את שמה, ווען מען ענדערט, מען טוישט דעם נאמען, איז אינו דין שימעלו בה, איז דאך זיכער אז מען דארף מועל זיין אין דעם. ממילא האב איך א ראיה צו מיין שיטה אז אויב מען האט גענומען אן עולה און געמאכט אונטן כמעשה חטאת לשם חטאת, איז זיכער אז עס דארף האבן א דין מעילה. אמר לו רב יהושע ניין. לא. אם אמרת בחטאת, אויב זאגסטו טאקע ביי א חטאת, ששינה את שמה לשם עולה, א חטאת וואס מען האט געטוישט און אינזין געהאט אז דאס זאל זיין ווי א עולה, שטימט זייער גוט, פארוואס? ס'איז דא א דין מעילה, שכן שינה את שמה לדבר שיש בו מעילה, ער האט אינזין געהאט אז די חטאת זאל ווערן א עולה, וואס ביי א עולה איז דא מעילה. תאמר וועסטו אבער זאגן בעולה ביי א קרבן עולה ששינה את שמה לשם חטאת א עולת העוף וואס ער האט אינזין געהאט אז דאס זאל זיין א חטאת ווילסטו זאגן אז אויף דעם זאל זיין מעילה שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה ער האט דאך אינזין געהאט אז דאס זאל זיין א חטאת וואס ביי א חטאת איז דאך נישטא קיין מעילה ווען מען שעכט עס געהעריג אמר לו ר' אליעזר, והרי קדשי קדשים, גייט ער מאכן א צווייטן יוכיח פון קדשי קדשים ששחטן בדרום, א קדשי קדשים בהמה וואס מען דארף שעכטן אויף צפון זייט, און ער גייט און ער שעכט עס אויף דרום זייט, ושחטן לשם קדשים קלים, און ער האט אויך משנה געווען די מחשבה, ער האט אינזין געהאט אז עס זאל זיין א שלמים, יוכיחו, דאס וועט אויפווייזן אז ביי אונזער פאל זאל אויך בלייבן די דין מעילה, שכן, שינה את שמן לדבר שאין בו מעילה, ער האט דאך גענומען דעם קדשי קדשים און אינזין געהאט אז דאס זאל זיין ווי א שלמים, א שלמים איינמאל מ'איז עס מקריב כמצוותו האט עס א שעת היתר און ס'איז מער נישט דא קיין מעילה, און דאך ומועלין בהן, דאך איז נאך אלץ דא מעילה ביי די קדשי קדשים וויבאלד מ'האט משנה געווען די פלאץ דערפון, מ'האט אינזין געהאט אז ס'זאל זיין א שלמים און מ'האט עס גע'שחט'ן אויף דרום, איז ווייטער דא מעילה, אף אתה אל תתמה, זאלסט דיך אויכעט נישט וואונדערן אויף אונזער הלכה על העולה, אויף א עולת העוף, שאף על פי ששינה את שמה, לדבר שאין בו מעילה, אפילו מען האט אינזין געהאט אז דאס זאל זיין א חטאת, וואס ביי א חטאת ווען מען מאכט עס כמצוותו, איז טאקע נישט דא קיין מעילה, אבער שימעלו בה, דא ביי דעם עולה, וואס איך האב אינזין אז דאס זאל זיין ווי א חטאת, אפילו א חטאת האט נישט קיין מעילה, אבער אויף די עולה דארף מען ווייטער מועל זיין, פונקט ווי יענע קדשי קדשים בהמה, וואס מען האט געדארפט שעכטן אויף צפון און מען האט געטוישט אויף דרום און מען האט אינזין געהאט לשם א זאך וואס האט נישט קיין מעילה, אבער די קדשי קדשים אליין בלייבט יא מעילה, ווייל מען האט עס נישט, מען האט עס נישט מקריב געווען כמצוותו, די זעלבע זאך דא ביי דעם עולת העוף. אמר לו ר' יהושע לא, ס'איז ווייטער נישט קיין פארגלייך. אם אמרת בקדשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים, דארט פארשטיי איך זייער גוט פארוואס עס בלייבט א דין מעילה אויף דעם קדשי קדשים, שכן שינה את שמן בדבר שיש בו איסור והיתר, ווען ער האט אינזין געהאט אז דאס זאל זיין לאמיר זאגן ווי א שלמים, א שלמים איז נאך אויכעט דא מעילה אפילו נאכדעם וואס מען מאכט עס כמצוותו, ווייל אויף די פלייש טאקע איז נישט דא מער קיין מעילה ווייל ס'האט א שעת היתר לכהנים, אבער די אימורים, די חלקים, די פעטנס וואס גייט ארויף אויפן מזבח, אויף דעם איז דאך ווייטער דא מעילה. ממילא וויבאלד מען האט משנה געווען און אינזין געהאט אויף די קדשי קדשים ס'זאל זיין ווי די מין בהמה וואס ס'האט אויכעט א צד פון מעילה פאר דעם האב איך געזאגט אז אויף די קדשי קדשים אליין בלייבט א דין מעילה. תאמר, ווילסטו זאגן בעולה, ביי די עולת העוף, ששינה את שמה בדבר שכולו היתר, וואס ער האט משנה געווען דעם נאמען, און ער האט אינזין געהאט אויף דעם ס'זאל זיין ווי א חטאת העוף, וואס א חטאת העוף איז אינגאנצן א שטיק היתר, איינמאל מ'מאכט עס כמצוותו, האט עס מער נישט קיין שום מעילה, ס'דאך נישט דא קיין שום חלק דערפון וואס גייט ארויף אויפן מזבח, חטאת העוף עסט מען דאך אינגאנצן אויף, ממילא זאגט דער ר' יהושע איז זייער גוט מיין שיטה, אז ווען מ'טוישט אויף א עולת העוף, און מ'מאכט עס אונטן, כמעשה חטאת לשם חטאת, פארלירט עס אינגאנצן די דין פון מעילה. משנה ה'. מלק בשמאל. די הלכה איז, אלע עבודות ווי ס'שטייט אצבע און כהן דארפן זיין בימין, מליקה דארף ווערן געטוען מיט די רעכטע האנט, מיט די דיקע פינגער פון די רעכטע האנט, מיט די נאגל שניידט מען אדורך די סימנים, אויב מען האט עס געטוען מיט די לינקע האנט, או בלילה, וואס יעדע עבודה דארף דאך זיין ביום צוותו לערנט מען ארויס נאר בייטאג, אבער אפילו מען האט עס נישט געטון כמצוותם, מען האט עס געמאכט מיט די לינקע האנט אדער ביינאכט, וועט עס אזויפיל אויפטון די מליקה, אז קיין נבילה וועט עס נישט זיין, ס'גייט מער נישט מטמא זיין בגדים בבית הבליעה. די זעלבע זאך, שחט חולין בפנים, ער האט געשאכטן א חולינ'דיגע פייגל אינעווייניג אין בית המקדש, נישט מליקה, ער האט געמאכט שחיטה, אדער וקדשים בחוץ, ער האט גענומען א קדשים פייגל און ער האט געמאכט שחיטה, ער האט עס געשאכטן אינדערויסן, אויף אזויפיל האט די שחיטה אויפגעטון אז ס'גייט ארויס פון כלל פון נבילה, אינן מטמאין בבית הבליעה, ס'מער נישט מטמא ווען דער מענטש שלינגט עס אראפ, נישט דער מענטש ווערט טמא, נישט זיינע בגדים ווערן טמא, ס'הייסט מער נישט קיין נבילה, ס'הייסט א גוטע מליקה ווען ס'געווען מיט די לינקע הענט אדער ביינאכט. פארוואס? ווייל בדיעבד איז די הלכה אז אויב מען האט געמאכט מליקה מיט די לינקע הענט אדער ביינאכט און מען האט עס ארויף געלייגט אזוי אויפן מזבח קען עס דארטן בלייבן מען דארף עס נישט אראפ נעמען איז אויב בדיעבד איז עס כשר האט זיך עס אזויפיל אויפגעטוהן ממילא הייסט עס א מליקה אויכעט ארויס צו נעמען פון נבילה זאגט די משנה מלק בסכין אויב מען האט אבער געמאכט מליקה מיט א מעסער דאס הייסט מען האט גענומען א מעסער און מיט דעם האט מען דערווארגן די פייגל פונעם רוקן זייט

אדער אפילו עס איז געווען געהעריג קדשים בפנים, אבער ער האט געמאכט מליקה אויף תורין, טערקל טויבן, שלא הגיע זמנן, אין די תורה שטייט אייביג תורין ובני יונה, תורין מיינט עלטערע, און בני יונה מיינט יונגערע, און תורין שלא הגיע זמנן ער האט גענומען א טערקל טויב נאך פאר עס איז אנגעקומען די צייט וואס איז כשר פאר א קרבן, אדער ובני יונה שעבר זמנן, ער האט גענומען די יונגע טויבן ווען עס איז שוין געווען עלטער ווי די תורה ערלויבט, עס האט שוין געהאט אפאר גאלדענע פעדערלעך, וואס דעמאלטס ווערט עס שוין פסול. איז ביי די תורין ובני יונה, וואס איז נאך פאר די צייט אדער שוין נאך די צייט, העלפט קיינמאל נישט קיין מליקה, הייסט עס בכלל נישט קיין מליקה, און ס'איז ווייטער מטמא בגדים בבית הבליעה, אדער שיבש גפה. די הלכה איז אז נאר ביי בהמות טאר נישט זיין קיין פעלער, און נאר א בהמות דארפן זיין א זכר, ביי א פייגל איז אין תמות וזכרות, אבער אויב ס'פעלט א גאנצע אבר איז א פייגל אויכעט פסול, ממילא שיבש גפה, טאמער די גאנצע פליגל איז אויסגעטרוקנט, זי קען שוין נישט נוצן דעם פליגל, אדער ושנסמית עינה, די אויגן איז פארבלענדעט, זאגט תוס' דאס מיינט אז די גאנצע אויג איז ארויסגענומען, ס'איז דא ממש א לאך, ס'איז ממש מחוסר אבר, אדער ושנקטעה רגלה, ס'איז אפגעהאקט א פיס פון די פייגל, וואס אין אזא מין פאל איז אפילו א פייגל פסול. איז אפילו מען האט געמאכט מליקה אויף אזא מין פייגל אין בית המקדש, הייסט עס נישט קיין מליקה, ווייל אפילו בדיעבד אויב ס'איז ארויפגעגאנגען אויפן מזבח דארף מען עס אראפנעמען, ממילא מטמא בבית הבליעה, ס'הייסט נישט קיין מליקה לגבי ס'זאל אוועקנעמען דעם דין נבילה, ס'הייסט געהעריג נבילה, טאמער א מענטש עסט עס איז ער טמא. זה הכלל, די משנה שטעלט אראפ דעם כלל, כל שהיה פסולה בקודש, טאמער ס'איז געווען א כשר'ע פייגל, ס'איז נאר געשען א פסול אין בית המקדש בשעת מען האט עס גע'שחט'ן, למשל ס'איז געווען מלק בשמאל אדער בלילה, וואס די הלכה איז דאך אז בדיעבד אז ס'איז ארויף אויפן מזבח דארף מען עס נישט אראפ נעמען, איז אינה מטמא בבית הבליעה, איז עס נישט מטמא בבית הבליעה, ס'הייסט נישט קיין נבילה. אויב אבער לא היה פסולה בקודש, די פסול איז שוין געווען פון פריער, למשל עס איז געווען א תור וואס איז שוין וואס איז נאכנישט אנגעקומען די צייט אדער א בן יונה איבער די צייט אדער א מחוסר אבר וכדומה, וואס די זאכן הייסן נישט פסולה בקודש, איז דאך די מליקה בכלל נישט קיין מליקה, ווייל אפילו בדיעבד אם עלו יא ירד, מטמא בבית הבליעה, אזא זאך איז יא מטמא בבית הבליעה, ס'הייסט געהעריג נבילה. די תוספות יום טוב שטעלט זיך נאר אויף דעם מלק בשמאל אדער בלילה, וואס איז משמע פון די משנה אז אם עלו לא ירד, אויב ס'איז ארויף געגאנגען בדיעבד אויפן מזבח דארף מען עס נישט אראפ נעמען, אין פרק ט' איז דא א מחלוקה דערוועגן, און דארט האלט רב יהודה לגבי שחיטה בלילה אדער שחיטה בשמאל אז אפילו בדיעבד דארף מען עס אראפ נעמען פון די מזבח, און דארטן פסק'נט מען אזוי ווי רב יהודה. זאגט ער ס'קען אבער זיין אז רבי יהודה איז מודה ביי א פייגל ווייל נאר ביי א בהמה האט ער דארט פארשידענע פסוקים פון וואו איך זעה אז בשמאל אדער בלילה איז פסול אפילו בדיעבד אבער דא אין די פרק וואס מרעדט פון א פייגל איז רבי יהודה אויכעט מודה אז אם עלו לא ירד זאגט די משנה וכל הפסולים שמלקו אלע פסולע מענטשן למשל א זר א אונן א טבול יום א מחוסר כפורים וואס זיי האבן געמאכט מליקה אויף א כשר קדשים פייגל מליקתן פסולה איז די מליקה טאקע פסול, מען גייט עס נישט מעגן עסן אדער מקריב זיין, אבער ואינן מטמאות בבית הבליעה, אזויפיל האט זייער מליקה אויפגעטון אז ס'איז שוין מער נישט קיין נבילה, און ס'איז מער נישט מטמא בבית הבליעה. די גמרא שמועסט אויס אז די זה הכלל פון כל שהיה פסולה בקודש קומט מרבה זיין אז מ'האט גע'שחט'ן קדשים בפנים, ער האט גענומען א חטאת העוף אדער א עולת העוף, און אנשטאטס מליקה האט ער געמאכט שחיטה אינעווייניג אין בית המקדש, אבער דאך איז עס אויס נבילה ווייל דאס הייסט פסולה בקודש וואס אם עלה לא ירד, און די פאל פון לא היה פסולה בקודש אז ס'איז יא מטמא בבית הבליעה, דאס טוט מרבה זיין אז מ'האט געמאכט מליקה אויף חולין אינדערויסן וואס דאס איז נאכנישט געשטאנען אין די משנה, אבער דאס איז אויכעט א זאך וואס איז לא היה פסולה בקודש און ס'גייט נישט ארויס פון כלל פון נבילה. משנה ו'. די הלכה איז, ווען א מענטש האט געשחט'ן א בהמה, און ס'שטעלט זיך ארויס אז די בהמה איז טריפה, האט די שחיטה אזויפיל אויפגעטון, אז קיין נבילה איז עס מער נישט. יעצט איז דא א מחלוקה וואס טוט זיך ביי א פייגל, און ס'איז א דריי-פאכיגע מחלוקה. ס'איז דא א שיטה, ר' מאיר, וועמיר זעהן, ער האט געהאלטן אז ביי א פייגל, סיי ווען מ'שחט עס, סיי ווען מ'איז עס מולק, אייביג נעמט עס ארויס פון כלל פון נבילה, אפילו ווען מ'טרעפט עס אז ס'איז טריפה, אבער קיין נבילה איז עס נישט. רבי יהודה האט געהאלטן אז ס'העלפט נישט ביי א פייגל נישט קיין שחיטה און נישט קיין מליקה, און רבי יוסי מאכט א פשרה, שחיטה וואס ס'העלפט ביי א בהמה העלפט ביי א פייגל, מליקה וואס מ'טרעפט נישט ביי א בהמה וועט נישט העלפן ביי א פייגל. זאגט די משנה, מלק טאמער מ'האט געמאכט מליקה אויף א כשר'ע קדשים פייגל, ונמצא טריפה, ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז טריפה, אז ס'איז טריפה טאר מען דאך עס נישט מקריב זיין, אבער וואס האט מען אויפגעטוהן מיט די מליקה? ר' מאיר אומר אינו מטמא בבית הבליעה, די מליקה האט אזוי פיל אויפגעטוהן, קיין נבילה איז עס שוין נישט. ר' יהודה אומר מטמא בבית הבליעה, ס'איז יא מטמא בבית הבליעה, און נישט נאר מליקה, נאר אפילו מען שעכט א פייגל אינדערויסן, נישט דא אזא זאך אז שעכטן פון א פייגל זאל אוועקנעמען די דין נבילה פון א טרייפענע פייגל. אמר ר' מאיר, גייט ר' מאיר זאגן פון וואו ער לערנט ארויס אז מליקה העלפט, הייבט ער אן קודם ארויסצולערנען אז שחיטה ביי א פייגל דארף העלפן, ווייל מה אם נבלת בהמה, שמטמא במגע במשא, נבילה פון א בהמה האט סאך א הארבערע הלכה, ס'איז מטמא אויכעט ווען מ'רירט עס צו אדער ווען מ'טראגט עס אפילו ווען מ'רירט עס נישט צו. דאך, שחיטתה מטהרת את טריפתה מטומאתה, ווען איינער שעכט א בהמה, אפילו ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז געווען טריפה, פארלירט עס אבער דער דין טומאת נבילות דורך די שחיטה. כל שכן, נבלת העוף, שאינו מטמא במגע במשא, ס'איז א שוואכערע טומאה, ס'איז נישט מטמא ווען מ'טראגט עס אדער ווען מ'רירט עס צו, נאר ווען מ'עסט עס. אינו דין שתהא שחיטתו מטהרת את טריפתו מטומאתו, איז נישט א זיכערע זאך אז ווען מ'שעכט א פייגל, זאל עס זאל עס ארויס נעמען פון די כלל פון נבילה אפילו ווען ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז טריפה, איז איינמאל איך ווייס שוין אז שחיטה העלפט ביי א פייגל ארויס צו נעמען פון טומאה ווען ס'איז טריפה, מאכט ער יעצט א מה מצינו א בנין אב אז מליקה זאל אויכעט אזוי זיין, מה מצינו בשחיטתו, פונקט ווי די שחיטה פון א פייגל, שמכשרתו באכילה וואס די שחיטה פון א פייגל ביי א חולין'דיגע פייגל מאכט דאך אז מ'זאל עס גיין מעגן עסן. ומטהרת את טריפתו מטומאתו און ס'טוט טאקע אזויפיל אויף אז ווען מ'האט עס גע'שחט'ן אפילו ס'איז טריפה נעמט עס אוועק די דין טומאת נבילות, די זעלבע זאך אף מליקתו שהיא מכשרתו באכילה וואס ביי א קדשים פייגל טוט די מליקה מאכן די מליקה מאכן אז מ'זאל עס מעגן עסן, איז די זעלבע זאך תטהר את טריפתו מטומאתו, אויב ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז געווען טריפה טוט אבער די מליקה אזויפיל אויף אז קיין טומאת נבילות האט עס נישט. רבי יוסי אומר, דיה כנבלת בהמה, ס'איז טאקע א פיינע קל וחומר, אבער מען זאגט דיו. פונקט ווי א נבילה פון א בהמה, שחיטתה מטהרתה אבל לא מליקתה, ווייל ס'איז דאך נישטא אזא זאך ווי מליקה ביי א בהמה, די זעלבע זאך ביי א פייגל איז אויכעט נאר ווען מען שעכט א פייגל איז עס אויס נבילה אפילו ווען מען טרעפט עס טריפה, אבער אז מען האט געמאכט מליקה אויף א פייגל וועט עס נישט העלפן אויב ס'איז געפונען געווארן טריפה. זאגט די גמרא ר' מאיר האלט אויכעט. דעם דיו, אבער דעסוועגן דאך האט ער געהאלטן אז ס'איז דא א ספעציעלע פסוק זאת תורת הבהמה והעוף, אז מען שטעלט צו בהמה צו עוף, פונקט ווי ביי בהמה איז יעדע זאך וואס מאכט אז מ'זאל עס מעגן עסן טוט ארויסנעמען די טריפה פון די נבילה, די זעלבע זאך ביי א פייגל, יעדע זאך וואס מאכט אז מ'זאל עס מעגן עסן טוט מטהר זיין די טריפה פון טומאת נבילה. זאגט די גמרא מסכת זבחים דף ס"א עמוד ב', תנן התם מיר האבן געלערנט אין מסכת מידות שטייט דארטן אז אין די צייטן פון שלמה המלך איז די אונטערשטע חלק פון די מזבח די יסוד געווען אַכט און צוואַנציק אמה אויף אַכט און צוואַנציק אמה די סובב איז געווען זעקס און צוואַנציק אמה אויף זעקס און צוואַנציק אמה די מקום הקרנות דאס הייסט די אויבערשטע חלק פון די מזבח איז געווען פֿיר און צוואַנציק אויף פֿיר און צוואַנציק אמה, די קרנות וואס מען לייגט וואס איז געווען אויף די ווינקל פון די מזבח האט אוועק גענומען נאך צוויי אמות פון יעדע זייט איז עס געווען. צוויי און צוואַנציק אויף צוויי און צוואַנציק אמה. און נאכדעם איז געווען נאך א אמה פאר די כהנים ארום צו גיין אויבן אויפן דאך פון די מזבח נעמען אראפ נאך א אמה פון יעדע זייט, קומט אויס אז די מקום המערכה איז געווען צוואַנציק אמה אויף צוואַנציק אמה, דאס איז געווען אין די צייטן פון שלמה המלך. זאגט די גמרא וכשעלו בני הגולה ווען די אידן זענען צוריק געקומען פון בבל הוסיפו עליו ארבע אמות מן הדרום וארבע אמות מן המערב האט מען צוגעגעבן מען האט געמאכט ברייטער די מזבח פון דרום נאך פיר אמה און פון מערב נאך פיר אמה איז אויסגעקומען אז די אונטערשטע חלק די יסוד איז געווארן צוויי און דרײַסיק אמה אויף צוויי און דרײַסיק אמה און די מקום המערכה איז פארגרעסערט געווארן פון צוואַנציק אויף צוואַנציק צו פֿיר און צוואַנציק אויף פֿיר און צוואַנציק מען האט צוגעלייגט אויף צוויי זייטן דאס איז כמין גמא, אזוי ווי א גימל פון די גריכישע אלפאבעט, וואס דאס זעט אויס אזוי ווי א ענדע כף פון לשון הקודש. מאי טעמא, פארוואס טאקע האט מען געדארפט מאכן גרעסער די מזבח ביים צווייטן בית המקדש? אמר רב יוסף משום דלא ספק ס'איז נישט גענוג געווען די פלאץ. אמר ליה אביי, השתא מקדש ראשון, מה דאך די ערשטע בית המקדש דכתיב ביה, ס'שטייט אז ס'געווען דארטן יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים, ספק איז עס גענוג געווען, די מקום המערכה פון צוואנציג אויף צוואנציג האט געקלעקט פאר די אלע אידן וואס זענען געווען אזוי פיל, מקדש שני דכתיב ביה, כל הקהל כאחד ארבע ריבוא, ס'איז אינגאנצן געווען פערציג טויזנט אידן וואס זענען ארויפגעקומען. לא ספק איז דען נישט גענוג געווען א מקום המערכה פון צוואנציג אויף צוואנציג, וואס האט מען געדארפט פארגרעסערן און פארברייטערן? אמר ליה האט רב יוסף געענטפערט, התם דארט ביים ערשטן בית המקדש, אש של שמים מסייעתן, די פייער וואס איז אראפגעקומען פון הימל האט צוגעהאלפן צו פארלענדן די קרבנות, ממילא איז עס שנעלער פארברענט געווארן האט מען נישט געדארפט אזויפיל פלאץ, אבער הכא דא ביים צווייטן בית המקדש, הגם ס'איז אויכעט אראפ געקומען א פייער פון הימל, זאגט אבער די גמרא אין מסכת יומא אין אש של שמים מסייעתן אז ס'איז אראפ געקומען א פייער אבער ס'האט נישט געהאלפן פארלענדן די קרבנות, ממילא האט מען געדארפט מאכן מער פלאץ אויפן מזבח ווייל ס'איז געווען מער אנגעפילט מיט קרבנות. כי אתא רבין, אמר ר' שמעון בן פזי משום בר קפרא, שיתין הוסיפו, די פיר אמה וואס מען האט צוגעלייגט אויף מערב און אויף דרום, האט מען צוגעלייגט פשוט כדי די וויין און די וואסער וואס מען גיסט, זאלן אראפגיין פונעם מזבח דירעקט אריין אין די גריבער וואס איז געווען, אין די צייטן פון שלמה המלך, איז געווען א לאך אין דער ערד נעבן דעם מזבח, מען האט געגאסן די וויין און די וואסער אויפן מזבח, אבער דער מזבח האט נישט געהאט קיין שום לאך, ס'איז אראפגערינען דורכן וואנט און אויף דער ערד און נאכדעם איז עס אריינגערינען אין די שיתין, די לעכער וואס איז געווען דארט. און יעצט ביי די צווייטע בית המקדש האט מען דאס אריין גענומען אויך אין די שטח פון די מזבח, און ס'איז געווען א לאך אראפ די וועג פונעם מזבח ביז צו די גריב אונטער דעם, פארוואס האבן זיי פארדעם נישט אריין גענומען? זאגט די גמרא מעיקרא סבור אנהייב האבן זיי געהאלטן מזבח אדמה, די מזבח ווערט דאך אנגערופן א מזבח פון ערד, שהוא אטום כאדמה וואס איז פארמאכט אזוי ווי א שטיק ערד ס'טאר נישט האבן קיין לעכער, ולבסוף סבור שתיה כאכילה, שפעטער האבן זיי אבער געהאלטן אז די טרינקן פון די מזבח, די וויין מיט די וואסער וואס מען גיסט, דארף זיין פונקט ווי די עסן, פונקט ווי די עסן וואס מען לייגט ארויף אויפן מזבח ווערט פארלענדעט אויף דעם מזבח אליין, די זעלבע זאך די טרינקן דארף ווערן איינגעשלינגען אין די מזבח נישט סתם אראפרינען אויף די זייט, ממילא האבן זיי עס אריינגענומען אין די מזבח. ומאי מזבח אדמה, פארוואס דעמאלטס הייסט עס מזבח אדמה אויב ס'איז נישט איין שטיק נאר ס'האט א לאך? שהוא מחובר באדמה, ס'מיינט אז ס'דארף ליגן אויף דער ערד, שלא יבננו מ'זאל עס נישט פארבויען לא על גבי כיפין, נישט אויף אזעלכע רינדעכיגע זיילן, נאר מ'דארף עס אראפלייגן אויף דער ערד אליין, ולא על גבי מחילות, ס'טאר אויך נישט ווערן געבויט העכער היילן, ס'מוז זיין געבויט געהעריג אויף א פארמאכטע ערד. אדורך א שטיק צייט אמר רב יוסף האט זיך רב יוסף אנגערופן לאו היינו דתניא, ער איז נישט געווען צופרידן מיט דעם תירוץ וואס ער האט פריער געזאגט אז די חילוק פון די ערשטע און די צווייטע בית המקדש איז געווען ווייל די פייער האט ארויסגעהאלפן ביים ערשטן בית המקדש און נישט ביים צווייטן, ער האט זיך געכאפט אז די טעם איז עפעס אנדערש, ווי רש"י זאגט רב יוסף איז קראנק געווארן און האט פארגעסן דאס לערנען, איז אמאל האט ער געקענט זאגן עפעס אבער שפעטער האט ער זיך דערמאנט אז ער האט נישט גוט געזאגט און ער האט צוריקגעצויגן. ממילא זאגט ער, איז דען נישט דאס די סיבה דערצו, דתניא ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, ס'שטייט א פסוק אין עזרא, ויכינו המזבח על מכונותיו, מ'האט צוגעגרייט די מזבח דארט אויפן פלאץ ווי ס'האט געדארפט צו זיין, זאגט די ברייתא שהגיעו לסוף מדותיו, זיי זענען אנגעקומען און דערגרייכט און משיג געווען פונקטליך ווי די מאס פון די מזבח דארף זיין, און דאס שטייט ביים צווייטן בית המקדש, זעהן מיר פון דא אז די אנשי כנסת הגדולה וואס האבן אויפגעבויט דעם בית המקדש, דעם צווייטן בית המקדש, זיי האבן בעסער געוואוסט פון שלמה המלך ווי דער מקום המזבח דארף זיין, ממילא שטימט זייער גוט שלמה המלך האט נישט געהאט דעם פונקטליכן חשבון, דעם מאס ווי גרויס ער דארף זיין, און זיי האבן יא געוואוסט פונקטליך, און פארדעם האבן זיי צוגעלייגט פיר אמות פון מערב און פון דרום. איי, והכתיב ס'שטייט דאך א פסוק ביי דוד המלך, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, ער האט געבויט דעם ערשטן בית המקדש לויט ווי ער האט באקומען, געהעריג אפגעשריבן פונקטליך וויאזוי אלעס דארף זיין, וועלכע פלעצער ס'זענען הייליג און ווי גרויס אלעס דארף זיין, קענסטו דאך נישט זאגן אז אין בית המקדש השני האט מען בעסער געוואוסט ווי אין בית המקדש הראשון. אלא אמר רב יוסף, די חילוק פון די צוויי בתי מקדשות איז אזוי, קרא אשכחי ודרש, די אנשי כנסת הגדולה ביים צווייטן בית המקדש האבן זיי געטראפן א פסוק און אויסגעדרשנט אנדערש ווי שלמה המלך האט עס פארשטאנען, שלמה המלך האט געהאלטן אז די מזבח טאר נישט זיין גרעסער ווי די מאס וואס ער האט געהאט, און זיי האבן ארויסגעלערנט פון א פסוק אז ס'מעג זיין אסאך אסאך גרעסער, ביז זעכציג אמה, מ'האט נאכנישט געדארפט אזא גרויסע מזבח, אבער פיר אמה פון יעדע פון די צוויי זייטן האבן זיי געטראכט מוזן זיי האבן האבן זיי דאס צוגעלייגט, וואס איז דער פסוק? ויאמר דוד, זה הוא בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל, שטעלט ער צו דעם מזבח צום בית המקדש, כי בית, פונקט ווי די הויז. מה בית פונקט ווי דער בית המקדש אליין, די בנין הבית איז געווען שישים אמה אויף די לענג, אף מזבח איז שישים אמה, זעהן מיר אז די מזבח מעג זיין שישים אמה גרויס, ס'האט טאקע נישט אויסגעפעלט שישים אמה, און זיי האבן נישט געמאכט שישים אמה, אבער זיי האבן געוואוסט פון דעם פסוק אז מ'מעג עס אויסברייטן, און שלמה המלך האט נישט גע'דרש'נט דעם פסוק אזוי, ממילא האט ער עס געלאזט אויף כ' אמה על כ' אמה די מקום המערכה. פרעגט די גמרא, בשלמא בית, די בית המקדש אליין ווייס איך וויאזוי די אנשי כנסת הגדולה האבן געוואוסט נאך גלות בבל פונקטליך די גרעניצן וואו ס'איז געהייליגט געווארן און וואו מ'דארף צוריק בויען די בית המקדש, ווייל מינכרא צורתו, די יסודות דערקענט מען דאך. און אפילו זיי האבן חרוב געמאכט דעם גאנצן בית המקדש, אבער די יסודות פון די ווענט ארום זאגט די מהרש"ל זענען געווען אראפ טיף טיף ביזן אפגרונד, ווי מען זעט אין מסכת מלקות אין צווייטן פרק, ממילא האט מען געזען דורך די יסודות וואו מען דארף בויען דעם שטוב. אלא מזבח מנא ידעי, די מזבח, לאמיר זאגן ס'האט אויך געהאט א יסוד, אבער אז מען האט עס צושטערט אינגאנצן און ס'איז נישט געווען אראפגעגראבן די יסוד, ווי האבן זיי געוואוסט פונקטליך וואו צוריקצושטעלן אויף וועלכן פלאץ די מזבח, ווי האבן זיי געוואוסט וועלכע שטח אין די עזרה איז געהייליגט געווארן אז דארט קען מען לייגן די מזבח? אמר רבי אלעזר, ראו, זיי האבן געזעהן מזבח בנוי, א געבויטע מזבח, און מיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו, זיי האבן געזעהן ווי מיכאל טוט מקריב זיין אויף דעם מזבח, זאגט די מהרש"א, די בית המקדש של מעלה האבן מיר דאך געלערנט די וואך אין רש"י איז אקעגן די בית המקדש של מטה, און זיי האבן געזעהן דעם אויבערשטן מזבח ווי מיכאל איז מקריב, און פונקט אקעגן איבער דעם האבן זיי געבויט די מזבח של מטה. רבי יצחק נפחא אמר, אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום, זיי האבן געזען די אש פון יצחק, וואס הייסט די אש פון יצחק? ווייל ביי די עקידת יצחק האט מען דאך געמאכט העלצער, געמאכט א פייער, און מען האט למעשה מקריב געווען א אייל, און די אש איז געבליבן צבור ועומד אויף יענעם פלאץ, און דאס האבן זיי געזען, ראו שמונח באותו מקום, ווי ס'שטייט בהר ה' יראה, ברענגט רש"י אראפ אז ס'איז צבור ועומד אויף שטענדיג, דאס האבן זיי באמערקט, האבן זיי געוואוסט ווי מען דארף עס מאכן. ורבי שמואל בר נחמני אמר, מכל הבית כולו פונעם גאנצן פלאץ פונעם גאנצן בית המקדש, הריחו האבן זיי געשמעקט ריח קטורת. זאגט די מהרש"א, אונז ווייסט מען דאך אז ווען מען האט געמאכט די קטורת, האט עס געשמעקט נישט נאר אין די בית המקדש און נישט נאר אין ירושלים, נאר אפילו ביז אין יריחו אריין. און פארדעם האט מען עס גערופן יריחו, ווייל דארט האט נאך געשמעקט פון די קטורת. און ביז דארט האט זיך קיינער נישט געדארפט אנשמעקן מיט בשמים אזוי שטארק האט געשמעקט, און הגם יעצט איז נאכנישט געווען קיין בית המקדש, זאגט ער דער אייבערשטער האט זיי אראפגעשטעלט כאילו דער בית המקדש שטייט און כאילו מען האט געמאכט קטורת, און זיי האבן געשפירט א ריח קטורת איבעראל. משם, נאר פון דעם פלאץ וואו עס האט געדארפט זיין דער מזבח, הריחו ריח אברים, דער אייבערשטער האט אהינגעשטעלט א גערוך פון אברים, אז זיי זאלן וויסן אז דארט מאכט מען די קרבנות, און דער גערוך פון די אברים דאס שטופט אוועק דער ריח פונעם קטורת. זאגט די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה, דריי נביאים זענען ארויפגעקומען מיט די אידן פון גלות בבל, דאס איז חגי, זכריה און מלאכי, אחד איינער פון זיי, שהעיד האט עדות געזאגט להם צו זיי, על המזבח, זאגט רש"י דאס מיינט אז מען קען צוברייטערן דעם מזבח ביז זעכציג אמה ווי מען האט פריער ארויסגעלערנט פונעם פסוק. ואחד, און א צווייטע נביא שהעיד להם על מקום המזבח, פונקטליך וועלכע פלאץ ס'דארף ווערן געבויט צוריק די מזבח, ווי די מפרשים זאגן, דאס איז נאר געווען א גילוי מילתא בעלמא, קען מען זיך פארלאזן אפילו אויף די ווערטער פון א נביא, ס'הייסט נישט ווי א חידוש, וואס א נביא טאר נישט מחדש זיין גארנישט, ואחד שהעיד להם, און דער דריטער נביא האט עדות געזאגט, שמקריבין אף על פי שאין בית, אפילו מ'האט נאכנישט צוריק געבויט די בית המקדש, מעג מען אויך מקריב זיין קרבנות, ווייל די קדושה פונעם הויז איז קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. במתניתא תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט רבי אליעזר בן יעקב אומר, שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, דער זעלבער נביא האט געזאגט אז מען מעג אויסברייטערן דעם מזבח ביז זעכציג אמה, און אויך אויף פונקטליך אויף וועלכע פלאץ ס'דארף זיין, ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית, ואחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשורית, דער דריטער נביא, ער האט עדות געזאגט אז די תורה דארף מען פון היינט און ווייטער שרייבן מיט די כתב אשורית, וואס דאס איז די כתב וואס אונז האמיר אין אונזערע ספרי תורה, אנדערש ווי פארדעם וואס מען פלעגט שרייבן מיט א כתב עברי, וואס רש"י זאגט אז דאס הייסט כתב ליבונאה. איז אז מען גייט מען לערנט יעצט פרשת ויצא איז כדאי איבערצוזאגן א מהרש"א. וואס ער איז מסביר פארוואס האט דאס געהייסן כתב ליבונאה, וועט מען מקדים זיין די גמרא זאגט אין מסכת סנהדרין, אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא, ווען די תורה איז די ערשטע מאל געגעבן געווארן פאר די אידן, איז עס געקומען מיט כתב עברי, וואס דאס ווערט גערופן כתב עברי ווייל דאס שטאמט פון עבר הנהר, און ס'איז געגעבן געווארן אויף די לשון הקודש'דיגע שפראך. שפעטער, אין די צייטן פון עזרא, האט מען עס געגעבן מיט כתב אשורית און מיט די אראמישע שפראך, און די אידן האבן זיך אויסגעקליבן און זענען געבליבן מיט די כתב אשורית און לשון הקודש, און פאר די כותיים האבן זיי איבערגעגעבן די עברישע שפראך און די אראמישע שפראך, די די עברישע שריפט און די אראמישע שפראך. זאגט דארט די גמרא וואס מיינט כתב עברית, כתב ליבונאה, זאגט רש"י דארט אז ליבונאה מיינט גרויסע אותיות, אזוי ווי מען שרייבט אין קמיות און אויף מזוזות. תוספות זאגט אז ס'איז דא וואס זאגן ליבונאה איז א לשון פון ווייסקייט, ווייל מען פלעגט מאכן די ארום און ארום פונעם אות מיט טינט, און מען פלעגט לאזן די אות אליין ווייס, די אות האט זיך ארויסגעשטעלט אזוי ווי חק תוכות, און תוספות איז טאקע נישט צופרידן פון דעם, ווייל אזא מין אופן טאר מען נישט שרייבן קיין ספר תורה, תוספות ברענגט א פשט פון רבינו תם אז דאס איז א נאמען פון א פלאץ ליבונאה, און די מהרש"א זאגט אז ס'קען זיין אז עס האט דערפאר געהייסן ליבונאה אויפן נאמען פון לבן הארמי, זאגט ער ווייל די גאנצע כתב עברי קומט דאך אויך פון עבר פון עבר הנהר וואס דארט האט ער געוואוינט. זאגט ער לבן הארמי פלעגט שרייבן די שריפט פון עברי, און די שפראך וואס ער האט גערעדט איז געווען אראמיש, ווי מען זעט פון יגר שהדותא וואס ס'שטייט אין די תורה, אין אנהייב איז די תורה טאקע געגעבן געווארן מיט כתב עברי, וואס דאס זענען די אידן געווען צוגעוואוינט זאגט ער פון זייער מאמע'ס טאטע פון לבן. און קיין כתב אשורית איז נאך דעמאלטס נישט געווען, דאס איז ערשט געקומען פון אשור שפעטער, און די תורה געגעבן געווארן אויף לשון הקודש, וואס דאס האבן די אידן גוט געקענט פון יעקב אבינו, וואס ער האט דאך גערעדט לשון הקודש ווי מען זעט אין די סדרה גלעד, שפעטער האט מען גענומען דעם כתב עברי מיט די לשון ארמי וואס דאס האט געשטאמט פון לבן, און מען האט געלאזט די כותים זיך האלטן מיט דעם, און די אידן האבן זיך געהאלטן מיט לשון הקודש און כתב אשורית. זאגט דער זוהר הקדוש. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים, רבי אבא פתח ואמר, עס שטייט א פסוק זכר ונקבה בראם, כמה אית לן לאסתכלא במילי דאורייתא, ווי ווייט דארף מען אונז אריינקוקן אין די ווערטער פון די תורה, וויי לון, א רחמנות אויף די, לאינון אטימי לבא, די וואס האבן פארשטאפטע הערצער וסתימי עיינין און פארמאכטע אויגן, הא אורייתא קארי קמייהו, די תורה רופט דאך אויס פאר זיי, לכו לחמו בלחמי, גייטס און עסטס מיין ברויט, ושתו ביין מסכתי, טרינקטס מיין וויין, מי פתי יסור הנה, ווער איז דער פתי וואס זאל זיך קערן צו מיר, חסר לב אמרה לו, ולית מאן דישגח, קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, די תורה שטייט און רופט אז מען זאל קומען לערנען. תא חזי, האי קרא דער פסוק פון זכר ונקבה בראם, אית ביה רזין עלאין, דאס האט הויעכע סודות. איהו לגו ואיהו לבר, דאס האט פנימיות און דאס האט חיצוניות. זכר ונקבה בראם אשתמע להאי גוונא אז דאס מיינט טאקע אדם און חוה, ואשתמע להאי גוונא אז דאס גייט ארויף אויף זעיר אנפין ונוקביה. ואשתמע דשמשא וסיהרא בחבורא חד אינון, מ'קען אויך פארשטיין פון דעם אז די שמש וואס דאס איז די מידת התפארת און זעיר אנפין, און די ירח וואס דאס איז מידת המלכות, זיי טוען אלעס אינאיינעם, און פאר דעם שטייט בראם, דכתיב בראם א לשון אינאיינעם, שטייט נישט בראום א לשון רבים, כמה דאת אמר שמש וירח, שמש ירח עמד זבולה, זעהן מיר עמד אויך איז א לשון יחיד אויף די שמש און די ירח אינאיינעם. ואשתמע מען קען פארשטיין פון דעם דאדם וחוה כחדא אתבריאו בזווגא חדא זענען באשאפן געווארן אויף איינמאל, וכיון דאשתכחו בזווגא חדא וויבאלד זיי זענען געפונען געווארן אינאיינעם, מיד ויברך אותם האט זיי דער אייבערשטער געבענטשט, דלית ברכתא שריא די ברכה קען נישט רוען, אלא באתר דאשתכחו דכר ונוקבא נאר דארט וואו ס'איז דא א זכר און נקבה. תא חזי ברענגט ער א ראיה אויך פון די סדרה. כד נפק יעקב ווען יעקב איז ארויס געגאנגען פון באר שבע למיהך לחרן צו גיין קיין חרן, בלחודוי הוה איז ער נאך געווען אליינס, דלא אתנסיב, ער האט נאך נישט חתונה געהאט, מה כתיב, ויפגע במקום. פאר דעם שטייט ביי אים א לשון פון ויפגע במקום, און ס'שטייט דארטן אז ער האט געהאט א חלום, ולא אתיבו ליה, מ'האט אים נישט געענטפערט אלא בחלמא, ס'איז נישט געווען קיין גילוי אפן, נאר אין חלום, אבער השתא דאתנסיב יעצט אז ער איז שוין געווען חתונה געהאט, והוה אתא בכלהו שבטין ער איז שוין געקומען יעצט מיט אלע שבטים, כביכול, משריין עלאין פגעין ביה, די אלע אויבערשטע מחנות האבן זיך ווי געבעטן ביי אים, ואתחננו ליה, דכתיב ויפגעו בו, אינון אהדרו למפגע ביה, זיי זענען נאכגעגאנגען זיך צו בעטן ביי אים, אזוי גרויס איז ער שוין געווען, אז זיי זענען זיך געקומען בעטן ביי אים אז ער זאל זיי בענטשן. בקדמיתא אנהייב ווען ער איז געווען איינער אליין איהו ויפגע במקום האט ער זיך געדארפט בעטן, אבער השתא יעצט אז ער איז געקומען מיט א משפחה איז אינון ויפגעו בו. בגין, דבגיניה דיעקב, דורך יעקב ובאינון שבטין און די שבטים, אתשקיין אינון, ווערן זיי די אלע מחנות קדושות אנגעטרינקען ממיא דימא רבא, פון די וואסער פונעם ים הגדול, ולא עוד, און נאך א חילוק זעט מען, בקד אלא בקדמיתא בליליא בחלמא, אנהייב איז עס געווען די מראה נבואה ביינאכט אין חלום, השתא יעצט איז געווען בחיזו דעינא געהעריג האט עס געזעהן מיט די אויגן וביממא בייטאג. הדא הוא דכתיב, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה אלוקים זה, ער האט זיי געהעריג געזעהן.

אמאי אתגליאו, פארוואס האבן זיי זיך אנטפלעקט, למפגע ליה זיך צו בעטן ביי אים, אלא נאר, שכינתא אזלא לגביה לנטלא לביתיה, די שכינה איז געגאנגען צו אים, צו נעמען זיין שטוב, די שכינה האט געוואלט קומען רוען ביי אים, ומחכה ליה לבנימין, ס'האט אויסגעווארט דעם בנימין, לנטלא ביתיה עמיה דיעקב כדקא יאות, אז ער זאל קענען געהעריג רוען אויף יעקב נאכדעם וואס ער וועט שוין זיין די יוד בית שבטי קה. פאר דעם איז געקומען דער מלאך אים מבשר זיין און זאגן אז די שכינה קומט. וכדין כתיב ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד. זאגט דער רמב ם אין הלכות תלמוד תורה פרק ג', מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ס'איז א גרויסע מעלה איינער וואס שפייזט זיך פון די אייגענע ארבעט, ומידת חסידים הראשונים היא די ערשטע ערליכע האבן זיך אזוי געפירט, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה, מיט דעם איז מען זוכה צו אלע גוטס און אלע כבוד שבעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אז דו וועסט עסן די פלאג פון דיין הענט, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. זאגט דער רמב ם, אין דברי תורה מתקיימין, די תורה האלט זיך נישט במי שמרפה עצמו עליהן, איינער וואס ווייכט אפ פון די תורה האלט זיך נישט ביי אים די תורה, ולא באלו שלומדים מתוך עידון, און נישט ביי די וואס לערנען מיט א פארגעניגן, דאס הייסט, זיי טוען זיך אנשטאפן מיט אלע מיני תענוגי עולם הזה, ומתוך אכילה ושתיה מיט עסן און טרינקען, אלא נאר די תורה האלט זיך במי שממית עצמו עליהן, ער לאזט זיך הרג'ענען פאר די תורה, ומצער גופו תמיד, ער טוט זיך מצער זיין שטענדיג, ולא יתן שינה לעיניו, ער לאזט נישט קיין שלאף אויף די אויג, ולעפעפיו תנומה, אפילו א דרימל כאפט ער נישט, אמרו חכמים דרך רמז, שטייט א פסוק זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי חכמים, ער לאזט זיך ממש פייניגען אזוי ווי איינער וואס גייט אויס פאר יסורים אין די געצעלטן פון די חכמים אז זאל קונה זיין תורה, וכן אמר שלמה בחכמתו שטייט אין משלי התרפית אז דו לאזט נאך פון די תורה ביום צרה צר כחכה די תורה וועט זיך נישט האלטן ביי דיר און דו וועסט עס אינגאנצן פארלירן. ועוד אמר שטייט אין קהלת, אף חכמתי עמדה לי, דרשנ'ען די חזל, חכמה שלמדתי באף, די תורה וואס איז מיר אנגעקומען שווער צו לערנען איך האב מיך געמוטשעט דערויף, היא עמדה לי, דאס איז בייגעשטאנען און דאס איז געבליבן ביי מיר. אמרו חכמים, ברית כרותה, ס'איז דא א בונד געשניטן שכל היגע בתורתו בבית המדרש, ווער ס'מוטשעט זיך אויף די תורה אין שול, לא במהרה הוא משכח וועט ער נישט שנעל פארגעסן דאס לערנען. וכל היגע בתלמודו בצנעה, ווער ס'מוטשעט זיך, באהאלטענערהייט, מחכים וועט ער קלוג ווערן, שנאמר, ואת צנועים חכמה. וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, איינער וואס לערנט אויפן קול, תלמודו מתקיים בידו, האלט זיך דאס לערנען ביי אים, אבל הקורא בלחש, איינער וואס לערנט שטיל, אן א קול, במהרה הוא שוכח, פארגעסט ער שנעל דאס לערנען. זאגט דער רמב"ם, אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה, אפילו ס'איז דא א מצוה צו לערנען בייטאג און ביינאכט, אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה, רוב חכמה לערנט דער מענטש ביינאכט, לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ווער ס'וויל זוכה זיין צו די קרוין פון תורה, יזהר בכל לילותיו, זאל ער אכט געבן אויף אלע זיינע נעכט, ולא יאבד אפילו אחת מהם בשינה, ער זאל נישט פארלירן אפילו איינע פון זיי מיט שלאף, ואכילה שתיה עסן טרינקען ושיחה און שמועסן וכיוצא בהן, און די פרישה זאגט, וואס איז דער קוועטש פון בכל לילותיו? ס'ווערט צוגעברענגט אין משנה ברורה אויכעט, אז בכל לילותיו מיינט אפילו אין די גאר קורצע זומער נעכט, זאל מען אויכעט מאכן זיכער אז מען לייגט זיך נישט שלאפן פאר מען לערנט אביסל, אחד המרבה ואחד הממעיט, אבער מען טאר נישט אינגאנצן מבטל זיין פון לימוד התורה ביינאכט, אפילו אין די גאר קורצע נעכט. אלא נאר, זאגט דער רמב"ם, בתלמוד תורה ודברי חכמה, מען זאל אויסנוצן די נעכט מיט'ן לערנען דברי חכמה און דברי תורה. אמרו חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה, די עיקר געזאנג פון די תורה איז ביינאכט שנאמר קומי רוני בלילה, וכל העוסק בתורה בלילה ווער ס'זיצט און לערנט ביינאכט איז חוט של חסד נמשך עליו ביום די אייבערשטער שענקט אים א חוט של חסד בייטאג שנאמר יומם יצוה השם חסדו ובלילה שירו עמי תפלה לקל חיי וכל בית א יעדע שטוב שאין נשמעין בו דברי תורה בלילה מ'הערט נישט דארטן די דברי תורה ביינאכט אש אוכלתו חלילה א פייער וועט פארברענען דעם שטוב שנאמר כל חושך טמון לצפוניו, אויב ביינאכט ווען ס'איז פינסטער איז באהאלטן די תורה, מען הערט עס נישט לערנען דארט, תאכלהו וועט עס פארלענדן אש אזא מין פייער לא נופח, וואס ס'דארף נישט ווערן אויפגעפלאמט דאס מיינט די פייער פונעם גיהנום, און מען לערנט עס ארויס פונעם סיפא פונעם פסוק וואס דארט שטייט ירע שריד באהלו, שריד מיינט א תלמיד חכם ווי ס'שטייט ובשרידים אשר השם קורא, טאמער דער מענטש ער האט א שלעכט אויג אויף די שרידים אין זיין געצעלט, מען לערנט נישט דארט ביינאכט, וועט עס חלילה פארלענדעט ווערן. שטייט א פסוק כי דבר השם בזה, ער האט פארשעמט דעם אייבערשטנ'ס ווערטער, זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר, דאס מיינט איינער וואס מאכט זיך בכלל נישט וויסנדיג פון די תורה, וכן אזוי אויך כל שאפשר לו לעסוק בתורה, ער האט די מעגליכקייט צו לערנען, ואינו עוסק און ער לערנט נישט קיין תורה, הייסט אויך ווי ער פארשעמט די דבר השם, או שקרא ושנה, ער האט יא געלערנט פסוקים, ער האט געלערנט משניות, ופירש האט זיך אבער נאכדעם אפגעשיידט להבלי העולם צו די נארישקייט פון די וועלט. והניח תלמודו, ער האט אפגעלאזט דאס לערנען וזנחו, ער האט עס פארנאכלעסיגט, הרי זה בכלל בוזה דבר השם, דער איז אין כלל פון דעם וואס פארשעמט די ווערטער פונעם אייבערשטן. אמרו חכמים, כל המבטל את התורה מעושר, איינער וואס צוליב זיין עשירות טוט ער אפלאזן די תורה, סופו לבטלה מעוני, וועט ער חלילה פארלירן זיין פרנסה, און ער וועט עס צושטערן ווייטער פון ארעמקייט, וכל המקיים את התורה מעוני, איינער וואס אפילו ער איז ארעם, ס'גייט אים נישט אזוי גוט, טוט ער זיך אפמוטשענען צו לערנען תורה, סופו לקיימה מעושר, וועט ער צום סוף איינהאלטן די תורה אויך מיט אן עשירות, די אייבערשטער וועט אים שענקען רייכטום. וענין זה מפורש בתורה, דאס זעט מען אויך אין די תורה, הרי הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה, ווייל דו האסט נישט געדינט דעם אייבערשטן ווען עס איז דיר גוט געגאנגען ובטוב לבב מרוב כל ווען דו האסט אלעס געהאט, אנשטאטס דעם, ועבדת את אויביך וועסטו מוזן צוקומען דינען דיינע פיינט. ואומר און נאך א פסוק שטייט, למען ענותך, ער וועט דיך אנהייבן פייניגן, און שפעטער להיטיבך באחריתך, ער וועט דיך צום סוף גוטס טון. מוסר לערנט מען פון ספר סדר היום, דער שטיקל קומט פון די הנהגות האדם בעשרת ימי תשובה, די אנהייב פונעם שטיקל שטייט אזוי, א מענטש דארף מפשפש זיין במעשים, סיי דאס וואס ער האט געטון א גאנץ יאר, סיי דאס וואס ער האט געטון א גאנץ לעבן, סיי פון די יונגע יארן סיי פון די עלטערע יארן, און אויב ער האט עובר געווען און געטרינקען די מי המרים, מים הזידונים, און ער האט געטון עבירות, זאגט ער דא יבכה ויתאבל, דארף ער וויינען און קלאגן וישב לעפר ער זאל זיך זעצן צו דער ערד, וישתומם און זיך פארוויסטן און פארוואונדערן על ככה אויף דעם, איך באו על ידו מעשים אשר לא יעשו, ווי זענען צוגעקומען דורך אים אזאלכע מיני מעשים וואס א איד טאר נישט טון, עד להכעיס בהם לבורא עולם, ביז ער האט דערצערנט מיט דעם זיין בורא, יוצר נשמתו וואס האט באשאפן זיין נשמה, ועשה הרע בעיניו און ער האט געטון א זאך וואס איז שלעכט אין די אויגן פונעם אייבערשטן. במה יקדם פניו, וויאזוי קען ער אקעגן קומען דעם אייבערשטן, ואיך יפקש, ואיך יבקש רפואות תעלה למכתו ולמכאוביו, ווי קען ער בעטן א רפואה וואס זאל אים אויסהיילן פון זיינע קרענק, ער איז דאך א יתוש, א מין פליג וואס איז אפל ושפל, קליין און גארנישט, און וויאזוי מלאו לבו לעשות הפך רצון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ווי האט ער זיך געקענט דערוועגן צו טון עפעס אקעגן דעם רצון השם? ויתפלל ער זאל דאווענען ויתחנן און זיך בעטן לפניו, כי קל רחום וחנון הוא, דער אייבערשטער איז א לייטזעליגער דערבארעמדיגער פאטער, והוא מרבה להיטיב און ער טוט אסאך גוטס, וידו פשוטה לקבל שבים די אייבערשטער'ס האנט כביכול איז אויסגעשטרעקט אנצונעמען די וואס קערן זיך צוריק. ואם בהיותו בלב נשבר ונדכה, ווען דער מענטש איז מיט א צובראכן הארץ, ודמעו מפכה, אזוי איז די גירסא, און דאס איז א לשון פון א פסוק, מים מפכים, דאס מיינט אז ס'קוועלט, ער פילט אן גאנצע קריגלעך מיט טרערן, אויב ער טוט דאס, און צם ומתענה יום אחר יום, ער פאסט טאג נאך טאג, תשובתו ודאי תעשה פירות, אויב במשך עשרת ימי תשובה, העט מען וויינען און פאסטן יעדן טאג, וועט זיין תשובה זיכער ווערן אנגענומען.

אבער והוא יתברך ויתעלה דער אייבערשטער עובר על פשע, ער טוט מעביר זיין די אלע עבירות וקורא לו לשלום, ער רופט אים צו שלום כמו שכתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב, אפילו איינער וואס איז געווען דערווייטערט, ער האט עובר געווען אויף עבירות, רופט אים דער אייבערשטער און דער אייבערשטער איז אים מוחל. ואדרבה, הוא מצפה ומקווה דער אייבערשטער שטייט און ווארט אימתי ישוב, ווען וועט שוין דער מענטש תשובה טון, להיטיב עמו, אז דער אייבערשטער זאל קענען גוט, גוטס טון מיט אים, כדכתיב אזוי ווי ס'שטייט א פסוק אין ישעיה, לכן יחכה השם, דער אייבערשטער ווארט אויס, לחננכם, ווייל ער וויל מיט אייך גוטס טון.